שלום וברכה ס'איז א משהו מער וועגן, ס'הייסט א משהו מער וועגן א פארצויגענע און ביטערע געפעכט וואס האט זיך אפגעשפילט אינעם אמעריקאנעם קאנגרעס איבער די פארזיצערשאפט, ס'הייסט די ספיקער, די אמט פון ספיקער, וואס די מאיאריטעט פארטיי, די רעפאבליקאנער, האבן זיך געמוטשעט צו אויסוועלן ווער ס'זאָל זײַן, װער ס'זאָל זיצן אױף דעם בענקל, אױף דער בענקל פֿונעם פֿאָרזיצערשאַפֿט, און דער קאַנדידאַט, װאָס איז בשעה טובֿה וּמוצלחת, אָדער, אױף קײן שום ייִד געדאַכט, װענדט זיך, װי מע שטײט דאָ אין דעם ענין, איז קעװין מעקאַרטי, אַ רעפּובליקאַנער קאָנגרעסמאַן פֿון קאליפארניע, ענדליך נאך פֿופֿצן רונדעס, נאך פֿופֿצן ראונדס פון אפשטימען, פון שטים, פון אפשטימונגען, איז ער ענדליך אויסדערוועלט געווארן פאר דעם אמט. און דאס איז געווען די, נישט די לענגסטע, אבער פון די לענגסטע אזעלכע אפשטימונגען פאר דעם אמט, פאר די פאזיציע, פון ספיקער אוו קאנגרעס אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן, ווידער פון די לענגסטע, נישט די לענגסטע. איז וואס איז די גדולה מיט די ספיקער אוו די האוז ווי אזוי מען רופט עס, דאס איז אין אנדערע ווערטער די פארזיצער פונעם קאנגרעס. די פארזיצער פונעם קאנגרעס איז זייער א מאכטפולע פערזענליכקייט, ס'הייסט די אמט, די בענקל איז א הויכע בענקל, און דער וואס זיצט אויף דעם, זיצט אויף דעם בענקל, אויף דעם פאטעל, בעסער געזאגט, א מכובד'דיגער פלאץ, איז פון די מאכטפולסטע פיגורן, פון די מאכטפולסטע מענטשן אין וואשינגטאן. איז קודם, דאס קען מען זען פונעם פאקט וואס דער ספיקער פון קאנגרעס איז דער דריטער, דער דריטער אין די רייע נאכן פרעזידענט. דאס הייסט אין פאל דער פרעזידענט קען נישט געהעריג אויספירן זיינע פליכטן, און יש אומרים אז ביידן איז אין דעם מצב, ויש אומרים ער'ז גאר א גוטע פרעזידענט ווענדט זיך וועם דו פרעגסט, בכל אופן ווען און אויב דער פרעזידענט איז נישט פעאיג אויסצופירן זיינע פליכטן וואס די סיבה זאל נאר נישט זיין, נעמט אים איבער, מיין טרעט אריין אין זיינע שיך צייטווייליג דער וויצע פרעזידענט, און אויב עפעס פאסירט אויך צום וויצע פרעזידענט איז דער נעקסטער אין די רייע דער ספיקער פון קאנגרעס, ספיקער אוו די האוז, סאו דאס זאגט, דאס אליינס זאגט אונז אז די האוז ספיקער איז א מאכטפולע פערזענליכקייט. איז די אמט איז געבוירן געווארן אינאיינעם מיט די קאנסטיטושען פון די פאראייניגטע שטאטן. די קאנסטיטוציע שטעלט דאך אוועק דעם אמט ווייל ס'איז דא אזא פאזיציע, די ספיקער אוו די האוז, דאס הייסט דער פארזיצער פונעם קאנגרעס, קאנגרעס איז דער נידריגערע האוז אינעם אמעריקאנער סענאט, און מ'רופט פאר סענעט די אויבערשטע פליגל, די אויבערשטע אפטיילונג פונעם הויז פונעם אמעריקאנער, לאמיר זאגן ס'איז די עקוויוועלענט, די, ס'שפילט א ענליכע ראלע ווי די פארלאמענט אין אנדערע לענדער, אין אנדערע דעמאקראטישע לענדער, אין אמעריקע הייסט עס די סענעט, און די סענעט איז צוטיילט אין די וואס מ'רופט די סענאט וואס איז די אויבערשטע הויז, די העכערע פלאץ העכערן קאנגרעס, דאס איז, און קאנגרעס איז די נידריגערע פליגל. איז די ספיקער צו די די קאנסטיטושען שטעלט קודם אוועק אז די הויז די האוז די קאנגרעס וואס מ'רופט מיר קאנגרעס דארף האבן א ספיקער א פארזיצער און די קאנסטיטושען זאגט אויכעט וואס זיין אויפגאבע איז און זיין אויפגאבע איז אנצופירן מיטן מיט די מיטן קאנגרעס אנפירן דעם סדר היום און שטיין אין שפיץ פונעם גאנצן ארדענונג דארטן די קאנסטיטושען זאגט נישט אז די ספיקער דארף קומען פון די מאיאריטעט פארטיי, און מצד די קאנסטיטוציע אויס קען דער ספיקער זיין עימיצער וואס איז אין די מינאריטעט, אין דעם פאל ווי שטיי מיר יעצט זענען עס די דעמאקראטן, די דעמאקראטן זענען די מיעוט אינעם קאנגרעס און די רעפובליקאנער זענען די רוב, טאקע א קליינע רוב אבער בכל אופן די רוב. נאר וואס דען, דאס מציאות איז, ס'איז טראדיציאנאל איז אזוי געווען, היסטאריש ס'איז געווען איז איז אייביג געלאפן אויף דעם אויף דעם מהלך, אז דער ספיקער, דער פארזיצער, קומט פון עמיצן וואס איז יעצט די מאיאריטעט, אינעם פריערדיגן קאנגרעס ווי די דעמאקראטן האבן געהאט די רוב איז דער ספיקער געווען א דעמאקראט, און יעצט ווען די רעפובליקאנער האבן געווינען א רוב איז דער ספיקער א רעפובליקאנער, איז דער פארזיצער פונעם קאנגרעס איז דער וואס פירט אן מיטן סדר היום, ער פירט אן מיטן סדר היום, ער שטעלט אוועק וואסערע געזעצן זאלן געברענגט ווערן פאר אן אפשטימונג אויף וואס מען זאל בכלל וועלן, איינמאל דאס געזעץ איז געברענגט געווארן קען מען שטימען, אבער ער האט א גרויסן כח אין מחליט זיין וואספארע זאכן זאלן בכלל געברענגט ווערן פאר אן אפשטימונג, ער האט אויכעט א גרויסע מאס קאנטראל אויף ווער ס'איז אויף די קאמיטעען, ווער ס'זאל ווער ס'זאל זיין א מיטגליד אין וואסערע קאמיטעי. ער שטעלט אויכעט אויס די ווען מ'זאל שטימען, און די קאלענדער, די סדר היום, די טאג ארדענונג פונעם קאנגרעס. ס'הייסט דאס מיינט אז אפילו אפיציעל איז ער נישט בעל הבית, איז ער אבער די אמט האט געט אים גענוג כח און גענוג געצייגן גענוג טולס און גענוג קונצן און גענוג אופנים מיט וואס צו שפילן אז ער האט א מורדיגן כח לגבי וואסערע געזעצן זאלן דורכגעפירט ווערן און בכלל ער קען זייער שטארק ארבעטן מיטן כח וואס קאנגרעס האט באקומען דורך די קאנסטיטושען ער קען שטארק ארומפירן דערמיט און ארומשפילן דערמיט סא בקיצור די ספיקער פון קאנגרעס איז זייער א מאכטפולע פיגור. היות אזויפיל איז תלוי אינעם ספיקער, הייבט זיך אן די נייע סעשאן. א סעשאן אין קאנגרעס ציט זיך אויף צוויי יאר. די יעצטיגע סעשאן נאך די יעצטיגע וואלן האט זיך אנגעהויבן אנפאנג יאנואר פונעם היי-יאר פונעם נייען גוי'אישע יאר טווענטי טווענטי טרי, און די ערשטע זאך וואס קאנגרעס דארף דורכפירן איז שטימען און איינשווערן א ספיקער, א פארזיצער. נאר אזוי קען מען גיין ווייטער. כל זמן ס'איז נישט דא קיין פארזיצער, קען מען נישט ווייטער גיין מיטן סדר היום, אריינגערעכנט דאס איינשווערן די נייע מיטגלידער פון קאנגרעס. איז במילא הייבט מען אן מיטן שטימען פאר א ספיקער. סאו כדי דער ספיקער זאל באקומען דעם אמט, דארף ער האבן רוב, רוב אינעם קאנגרעס, און דאס איז צוויי הונדערט און אכצן שטימען. פאר די לעצטע הונדערט יאר, איבער הונדערט יאר, איז דאס בדרך כלל געווארן מסודר נאך די ערשטע רונדע, קאנגרעס האט אנגעהויבן מיט סעשאן, מ'איז אריין געגאנגען אין סעשאן, ס'איז אנטווארט די קאנגרעס האט זיך געעפנט, די עולם זיצט אויף די פלעצער, און מ'גייט שטימען פאר א ספיקער, און ס'איז געווארן מסודר, די עולם האט געשטימט, און ווי געזאגט איז עס געווען די מאיאריטעט פארטיי, די פארטיי וואס איז אינעם רוב, אין דעם פאל די רעפאבליקאנער, האבן געשטימט פארן קאנדידאט פאר ספיקער וואס איז ארויסגעשטעלט געווארן, און ס'איז געווארן מסודר. דאסמאל אבער איז עס נישט אזוי געווען. און דער קאנדידאט פאר ספיקער קעווין מעקארטי, א רעפאבליקאנער פון קאליפארניע, האט נישט מצליח געווען צו באקומען רוב פון די שטימען, גענוג שטימען כדי צו ווערן ערוועלט, הגם זיין פארטיי איז א רוב אינעם קאנגרעס, און דאס הייסט לכאורה, און אזוי גייט עס געווענטליך, איז דאס גענוג. די פאקט אז ער באלאנגט צום רוב, צום פארטיי וואס האט יעצט דעם רוב, מיינט עס לכאורה אז ער באקומט רוב פון די שטימען. אבער דאס מאל, אזוי ווי ס'האט זיך שוין געמאכט הגם זייער ווייניג מאל, איז עס נישט דורכגעגאנגען בשלום. איז וואס איז דא געשען? א גרופע רעפאבליקאנער קאנגרעסלייט האבן געשטימט קעגן אים, פארוואס? ווייל זיי האבן געטענה'ט אז מעקארטי איז נישט גענוג קאנסערוואטיוו. טייטש, זיי האבן ארויסגערוקט פארשידענע טענות קעגן אים, אבער די צד השווה איז געווען, אז ער איז אראפגעבינדן, אז מעקארטי איז אראפגעבינדן צו פארשידענע אינטערעסן, פארשידענע גרופעס מיט פארשידענע אינטערעסן, און לכבוד דעם קען ער נישט זיין אמת'דיג און אויפריכטיג ריין קאנסערוואטיוו. טייטש די די זענען געווען רעפאבליקאנער פונעם רעכטן פליגל פון די רעפאבליקאנע פארטיי וואס ווילן זען די פארטיי מער רעכט, און זיי האבן געטענה'ט אז מעקארטי איז נישט. ער איז זייער מאכט אלץ ספיקער וועט ער זיין זייער מאכטפול. און די מאכט א מאכטפולער ספיקער וואס איז נישט גענוג רעכט איז טייטש אז די אדזשענדעס די זאכן וואס קאנגרעס וועט יא און נישט דורכפירן וועט זיין געטריבן מאטיווירט ביי נישט גענוג רעכטע סיבות פאליסיס. איז אנדערע האבן אנגעוויזן אבער אז די אמת'דיגע סיבה צו די קעגנערשאפט פון מעקארטי איז מער פערזענליך. מער פערזענליך און פאליטיש ווי אידעאלאגיש. דאס איז אויבן אויף, די טענות זענען געווען זענען געווען באגרינדעט אויף אידעלאגישע יסודות, אז די רעפאבליקאנער פארטיי האט א געוויסע, לאמיר זאגן, פלאטפארמע, א געוויסע אידעלאגיע, און מעקארטי איז נישט אין איינק איז נישט גענוג, ער שטימט נישט גענוג אריין מיט די מיט געוויסע קאנסערוואטיווע פאליסיס. אבער אנדערע האבן אנגעוויזן אז די סיבה איז מער אז מעקארטי האט זיך אנגעמאכט געוויסע שונאים דורכאויס די יארן, ס'טייטש אז יענע ווען מעקארטי וואלט ווען געטוען פארשידענע זאכן דורכאויס נישט דווקא נישט דווקא אידעאלאג אין א פון א אידעלאגישע שטאנדפונקט נאר מער אזוי ווי ער וואלט מער געשפילט פאליטיק און ער וואלט געשפילט דיפלאמאטיש מיט יענעם מיט דעם און מיט יענעם וואלטן זיי נישט געווען קעגן אים און די אישו מיט זיין אידעלאגיע וואלט נישט געווען אזא אישו אדער וואלט עס אפשר בכלל נישט געווען קיין אישו און דאס איז א זאך וואס מען טרעפט אפט מאל, גענוג אפט מאל, מיט פאליטישע פיגורן, אז זיי בויען אויף א קעגנערשאפט, זיי בויען אויף א מורא'דיגע התנגדות צו זיך, וואס רעדט כאילו אז די פראבלעם איז זיי, די סיבה פאר זייער קעגנערשאפט צו יענעם, איז וועגן אידעלאגיע אדער וועגן פאליסי, אבער למעשה קומט עס, איז עס מער פערזענליך. און א קלאסישע דוגמא פאר דעם ווי ס'איז זייער זייער בולט און קלאר איז אין מדינת ישראל מיטן יעצטיגע פריים מיניסטער ביבי נתניהו וואס האט זיך אויפגעבויט זייער א גרויסע קעגנערשאפט וואס האט אים טאקע אראפגעהאלטן וואס האט לכבוד דעם האט ער נישט געקענט פארמירן קיין רעגירונג ביי די פאריגע רונדע און איינס פאר דעם דאס הייסט די לעצטע פאר רונדעס פון וואלן האט ער נישט מצליח געווען צו פארמירן א רעגירונג א קאאליציע און ס'איז געווען א היבשע דבר ברור פאר יעדן איינעם אז די עיקר, הגם נישט די איינציגע סיבה, איז געווען פערזענליך, ס'איז נישט געווען אידעלאגיש, ווייל צווישן די קעגנערס וואס ער האט דארטן געהאט וואס האבן אים געשטערט פון פארמירן א רעגירונג זענען געווען אזעלכע וואס זענען לכאורה אידעלאגיש און פאליטיש אויפן זעלבן זייט ווי אים, אויפן זעלבן בלאט, דאס הייסט בערך אינעם זעלבן לאגער, און די קעגנערשאפט איז געווען וועגן פערזענליכע חשבונות, ווי ער האט צו ווי מען זאגט צוגעפיקסט אדער ווי צו צומסדר געווען במשך די יארן, און יש אומרים אז די זעלבע זאך האט זיך יעצט אפגעשפילט מיט אין מיט קעווין מעקארטי אין די אין קאנגרעס מיט די ספיקערשאפט, אז ער האט זיך אויפגעבויט שונאים במשך די יארן, און אין אנהייב, ס'הייסט נאכדעם וואס זאכן זענען נישט געגאנגען ווי געפלאנט, האט מעקארטי פרובירט צו פארהאנדלען מיט זיינע, מיט די אפאזישן, מיט די, מיט זיינע קעגנערס. דא איז ער באגאנגען א טאקטישע טעות, למעשה האט זיך עס אויסגעארבעט, ער איז אויסדערוועלט געווארן, אבער אין אנפאנג האט ער געהיט ווי מ'זאגט נאך אפאר באמפס אין די ראוד, און איינע פון די איז געווען אז ער איז געווען גרייט צופיל נאכצוגעבן, איז ער געווען גרייט צופיל נאכצוגעבן, און דאס האט געהאט אריינגערעכנט אז ער איז געווען, ער האט מסכים געווען צו טוישן פארשידענע געזעצן, פארשידענע פארשריפטן, אז ס'זאל זיין גרינגער ארויסצואווארפן א ספיקער פון זיין אמט דורכאויס זיין טערמין. מעקארטי האט מיט דעם געוואלט בארואיגן זיינע קעגנער אז אין פאל ער וועט זיך נישט צושטעלן גענוג אדער לאמיר זאגן ער וועט צופיל אראפפארן פונעם דרך המלך, דאס וואס זיי זעען ווי דער דרך המלך, אז ס'זאל זיין גרינגער אים צו פארשיקן, ארויסצואווארפן פון דארטן, אבער דאס האט געשיקט א מעסעדזש פון שוואכקייט, אסאך פון זיינע קעגנערס האבן עס אנגעקוקט ווי שוואכקייט, און זיי האבן געפילט אז זיי האבן די גריפ, זיי האבן די זאך אין די הענט, און זיי קענען אים דערפירן, זיי קענען אים מסדר זיין עד הסוף, און אזא מין, אזא מין פערספעקטיוו, אזא מין וועג פון עס אנקוקן, קומט אפט מאל, און קען האבן געקומען אין דעם פאל אויך, טאקע ווייל די חשבונות זענען געווען מער פערזענליך ווי אידעלאגיש, וויבאלד ווען עס קומט צו אידעלאגיע פארשטייט יעדער איינער כמעט אז ס'איז דא אזא זאך ווי מען דארף פארהאנדלען, מען דארף נאכגעבן, מען דארף מפשר זיין, מען דארף קומען צו א פשרה, מען רעדט זיך דא פון אסאך מענטשן אינאיינעם, און יעדער טראכט אנדערש, און ס'וועט אייביג זיין חילוקי דעות, און די קונץ איז צו מאכן א פשרה און פרובירן ארויסצובאקומען דורכאויס די פארהאנדלונגען די בעסטע וואס איך קען, וואס איז שייך לויטן מצב, לויטן מציאות. ווען די חשבונות זענען מער פערזענליך, איז צומאל ווען מען רעדט פון עמיצער וואס וויל, וואס זוכט נקמה, מען זוכט עמיצן צו צודרוקן ווייל דאס האט ער געטון צו מיר פריער, איז ווען יענער ווייזט ארויס צייכנס פון שוואכקייט, איז ווערט די אפעטיט מער צערייצט, די אפעטיט ווערט גרעסער און מען זעט מער א געלעגנהייט אה, אפשר קען איך אים טאקע יעצט צוטרעטן עד הסוף. אבער למעשה האבן די אנדערע זייט די רוב פון די רעפאבליקאנער וואס האבן יא געשטימט פאר אים און אים געוואלט זען פארזיצער און זיך געוואלט זען נאך די גאנצע פיאסקא, נאך די גאנצע שפיל, האבן מצליח געווען מסדר צו זיין די זאך און מעקארטי איז אויסגעוועלט געווארן. איז דאס איז געווען ווי געזאגט איינע פון די לענגסטע אזעלכע אפשטימונגען פאר די ספיקערשאפט אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן, ס'איז געווען איינע פון די לענגסטע אבער נישט די לענגסטע. די לענגסטע אזא זאך האט גענומען צוויי חדשים. ס'האט זיך אפגעשפילט מיט א קארגע הונדערט און זיבעציק יאר צוריק אין עיטין פיפטי פייוו אין עיטין פיפטי פייוו. איז דעמאלט זענען געווען צוויי קאנדידאטן וואס זענען ארויסגעשטעלט געווארן דורך צוויי קעגנערישע פראקציעס אין קאנגרעס פאר די אמט פון פארזיצערשאפט, איינער איז געווען א עמיצער מיטן נאמען וויליאם ריטשערדסאן, ער איז געווען א דעמאקראט פון אילינוי, און די דעמאקראטן, אונז שטיי מיר דא אינמיטן די מערכה צו באפרייען אפצושאפן קנעכטשאפט אין די פאראייניגטע שטאטן, און די דעמאקראטישע פארטיי איז געווען די פרא-קנעכטשאפט פארטיי. איז ריטשערדסאן איז געווען א דעמאקראט פון אילינאוי, איז ער במילא געווען אויך פרא-סלעווערי, ער איז געווען דערפאר אז קנעכטשאפט זאל בלייבן און זאל נישט אפגעשאפן ווערן אין די פאראייניגטע שטאטן. זיין קעגנער איז געווען עמעצער בענקס פון מעסעטשוסעטס. בענקס האט באלאנגט צו א פארטיי וואס האט געהייסן די אמעריקאנער פארטיי, די אמעריקן פארטי וואס איז געווען א אפטיילונג א פראקציע וואס איז געווען קעגן קנעכטשאפט און אויכעט קעגן אימיגראציע אזא סארט פארטיי אזא סארט פראקציע איז יענץ געווען די אמעריקן פארטיי איז דעמאלטס האט זיך אויסגעפעלט הונדערט און דרײַצן שטימען צו באקומען א רוב אינעם קאנגרעס, און מיסטער בענקס וואס האט באקומען מער שטימען ווי זיין קעגנער האט אבער פארט נישט מצליח געווען אנצוקומען צו א רוב, ס'איז געגאנגען איין רונדע אפשטימונגען נאכן צווייטן, אינמיטן האט בענקס אנגעקומען מצליח געווען אנצוקומען צו הונדערט שטימען, איז אבער ער האט פארט נישט געהאט די הונדערט און דרײַצן וואס האט זיך אויסגעפעלט כדי צו האבן א רוב. איז במשך די פאר חדשים האבן זיך אפגעשפילט פארשידענע אנטוויקלונגען, און איינע פון די זאכן וואס האבן געהאלפן בענקס צום סוף געווינען איז געווען אז די דעמאקראטן אליין זענען געווארן צעשפליטערט צווישן דעם פריערדערמאנטן ריטשערדסאן און א צווייטן פון דרום קאראליינע, פון סאוט קאראליינע, אויך א דעמאקראט, דאס איז געווען איינס, און די צווייטע זאך וואס דאס האט צום סוף געפירט אז די פיאסקא זאל זיך ענדיגן און מ'זאל זיך טרעפן מיט א געווינער, איז געווען צו טוישן די סיסטעם, די אופן פון שטימען, אז אנשטאט וויאזוי ס'גייט נארמאל אז כדי עימיצער זאל געווינען, כדי עימיצער זאל אויסגעקליבן ווערן אלס ספיקער, אלס פארזיצער, דארף ער האבן רוב, וועט גענוג זיין דער וואס וועט אויסגעוויילט ווערן דער וואס האט די מערסטע שטימען, דאס הייסט אפילו ער האט נישט קיין רוב, און אויף דעם אופן טאקע האט בענקס צום סוף אין פעברוארי פון יענעם יאר מצליח געווען צו געווינען און באקומען די פארזיצערשאפט, ווען ער האט געהאט טאקע נישט רוב, אבער ער האט געהאט מער שטימען ווי זיין דעמאקראטישן קעגנער. ער האט געהאט הונדערט און דרײַ שטימען קעגן הונדערט פאר זיין קעגנער, וואס איז געווען א מיסטער עיקן, נישט דער ריטשארדסאן מיט וועם ער האט אנגעהויבן די פארמעסט. די דעמאקראטן ווי געזאגט האבן אינמיטן געשיפטט און געטוישט און זיי האבן זיך פאראייניגט אונטער א צווייטן קאנדידאט, אבער דעמאלטס אנפאנג פעברוארי האט דער אנטי קנעכטשאפט בענקס געוואונען מיט הונדערט און דרײַ שטימען קעגן הונדערט פאר זיין קעגנער, טאקע נישט געהאט קיין רוב אינעם קאנגרעס, אבער ער האט געהאט מער שטימען ווי אים. און למעשה צוריק צו יעצט האט זיך עס אויך מסדר געווען אסאך שנעלער און אסאך רואיגער ווי דעמאלטס מיט די הונדערט און זיבעציק יאר צוריק, איז קאנגרעס האט א ספיקער, זיי קענען אנפאנגען טוהן זייער דזשאב, זיך נעמען צו די ארבעט, און אונז קען מען רואיג צוריק גיין צום סדר היום, יא, מען קען אטעמען פריי און רואיג, אלעס קלאפט שוין. ברכה און הצלחה.